בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף כט, מ'הייבן אן דף כח עמוד ב' אונטן מני מתניתין, איז אזוי, אונז האמיר געזען די משנה אין דף כח עמוד א' חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, אז חמץ פון א גוי נאך פסח, ס'טייטש די חמץ איז געווען ביים גוי א גאנץ פסח, איז נאך פסח איז עס מותר בהנאה, ושל ישראל, חמץ פון א איד וואס איז עבר עליו הפסח, ס'איז אריבער די פסח א גאנץ פסח איז עס געווען ביי א איד, איז דאס איז אסור בהנאה האט די משנה געזאגט שנאמר לא יראה לך שאור, מ'לערנט עס ארויס פון לא יראה לך שאור, איז די גמרא האט געזאגט, מני מתניתין ווי וועם גייט די משנה, און די גמרא האט געזאגט אז עס קען נישט גיין נישט אליבא דרבי יהודה, נישט אליבא דרבי שמעון, און נישט אליבא דרבי יוסי הגלילי, האט די גמרא געברענגט די ברייתא, וואס זענען טאקע די שיטה פון די דריי תנאים, איז אזוי, רבי יהודה האמיר געזען לערנט ארויס פון פסוקים אז סיי חמץ ערב פסח, סיי חמץ פסח אליין, און סיי חמץ שעבר עליו הפסח, אלע דריי איז דא א לאו ביי דעם, און ס'איז אלע דריי אסור בהנאה. רבי שמעון, רבי שמעון האמיר געזען ער לערנט אז סיי פאר פסח, ערב פסח, ביז צום זמן, און סיי חמץ שעבר עליו הפסח, ביידע זענען מותר בהנאה, נאר וואס פסח אליין האלט ר' שמעון אוודאי ס'איז אסור בהנאה, און ס'איז דא א לאו, און ס'איז דא כרת, דאס איז די שיטה פון ר' שמעון. ר' יוסי הגלילי האמיר געזען האלט אז אפילו פסח אליין איז עס אויכעט מותר בהנאה. זאגט יעצט די גמרא, מני מתניתין? ווי וועם גייט אונזער משנה? אי רבי יהודה טאמער עסטו זאגן אונזער משנה גייט כשיטת רבי יהודה, חמץ סתמא קאמר, אפילו נכרי, וואס טייטש רבי יהודה האט ארויסגעלערנט פון פסוקים אז חמץ שעבר עליו הפסח איז אסור בהנאה איז משמע אז סיי פון א איד און סיי פון א גוי ביידע לערנט מען פון דעם זעלבן פסוק פארוואס זאל מען מחלק זיין און ממילא די משנה צוטיילט און זאגט חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי איז מותר פון א איד איז אסור שטימט עס נישט מיט רבי יהודה. ווייטער ואי רבי שמעון, עסטו וועלן זאגן די משנה גייט כשיטת רבי שמעון, דאס שטימט זיכער נישט, דישראל נמי מישרא קא שרי. רבי שמעון זאגט אפילו פון א איד איז חמץ שעבר עליו הפסח מותר, איז שטימט נישט די משנה. ואי רבי יוסי הגלילי, עסטו וועלן זאגן די משנה גייט כשיטת רבי יוסי הגלילי, שטימט זיכער נישט, אפילו תוך זמנו נמי מישרא קא שרי בהנאה, רבי יוסי הגלילי האלט אפילו פסח אליין, זאגט ער אז ס'איז מותר בהנאה, איז שטימט סתם אזוי נישט אונזער משנה מיט קיין איינע פון די דריי, ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, אמר רבי אחא בר יעקב, רבי אחא בר יעקב ענטפערט, לעולם רבי יהודה היא, אוודאי אונזער משנה גייט כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה האט געזאגט אז חמץ שעבר עליו הפסח האט ער ארויסגעלערנט פון א פסוק איז אסור בהנאה, איי עסטו פרעגן אז לכאורה א איד און א גוי איז גלייך? ווייל אין פסוק איז נישט מחלק, זאגט רבי אחא בר יעקב אז ס'איז נישט אמת, רבי אחא בר יעקב גייט יעצט ברענגען א לימוד וואס פון די לימוד עמיר זעהן אז רבי יהודה די אלע לימודים פון רבי יהודה איז נאר געווען כלפי א איד אבער נישט כלפי א גוי, ביי א גוי עמיר זעהן גאר א גרויסע חידוש אז רבי יהודה האלט אז א איד מעג עסן חמץ פון א גוי פסח אליין, פון ווי לערנט עס ארויס? זאגט רבי אחא בר יעקב אזוי, ויליף שאור דאכילה משאור דראי', רבי יהודה לערנט ארויס די שאור וואס שטייט ביי אכילה און די שאור וואס שטייט ביי ראי' א גזירה שווה, לערנט ער אזוי, מה שאור דראי', שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אזוי ווי אונז ווייס מען לגבי די איסור פון לא יראה לך שאור, אז א איד טאר נישט האבן ביי זיך פסח שאור, זויערטייג חמץ טאר א איד נישט האבן ביי זיך פסח, און מען האט דאך געזען מען האט ארויסגעלערנט פון לא יראה לך אז דווקא לך שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה וואס טייטש א איד מעג האלטן ביי זיך חמץ פון א גוי און חמץ פון הקדש, נאר די אייגענע חמץ אדער חמץ פון א איד טאר ער נישט האלטן ביי זיך, און במילא לערנט ער ארויס די זעלבע זאך אויף שאור דאכילה, די זעלבע זאך דאס וואס שטייט שאור אז מען טאר נישט עסן חמץ פסח איז אויכעט שלך אי אתה אוכל, אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה, מעגסט עסן חמץ פון א גוי און חמץ פון הקדש פסח, וואס טייטש אוודאי חמץ פון הקדש טאר מען נישט עסן אלס הקדש, אבער אלס די איסור חמץ נישט דא קיין איסור צו עסן חמץ פון א גוי און פון הקדש א געוואלדיגע חידוש, און במילא אויב אזוי, קודם כל שטימט אונזער משנה, ווייל אין די משנה האמיר געזען, לאמיר אנהייבן מיט די צווייטע חלק פון די משנה, וואס איז געשטאנען אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א איד איז אסור בהנאה, איז דאס שטימט סתם אזוי מיט רבי יהודה, ווייל ער האט עס טאקע ארויסגעלערנט פון פסוקים, יעצט דאס וואס שטייט אין די רישא אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי איז מותר בהנאה, איז שטימט עס אויך מיט רבי יהודה, נאר נאך מער, לויט רבי יהודה איז נישט נאר חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי איז מותר בהנאה, נאר חמץ פון א גוי פסח אליין איז מותר באכילה, זאגט די גמרא, ובדין הוא דאיבעי ליה למיתנא דאפילו באכילה נמי שרי, בעצם האט דער משנה געדארפט שרייבן אז חמץ פון א גוי מעג מען גאר עסן נישט נאר אז ס'איז מותר בהנאה, נאר וואס דען, ואיידי דתנא דישראל אסור בהנאה, תנא נמי דנכרי מותר בהנאה. היות וואס אין די סיפא פון די משנה האט די משנה געוואלט שרייבן אז פון א איד איז חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, האט מען שוין געשריבן אין די רישא אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי איז מותר בהנאה, אבער בעצם לויט רבי יהודה איז עס נישט נאר מותר בהנאה נאר עס איז מותר באכילה נאך אויך, און ווייטער זאגט רב אחא בר יעקב ובדין הוא דאיבעי ליה למיתנא דאפילו בתוך זמנו מותר בהנאה, וואס טייטש די משנה זאגט אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי איז מותר בהנאה, מען האט יעצט געשמועסט אויך מותר באכילה, אבער בעצם איז עס נאך סאך מער, נישט נאר חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי, נאר חמץ פסח אליין פון א גוי איז מותר באכילה. נאר וואס דען, די סיבה וואס שטייט חמץ שעבר עליו הפסח, איז ווייל ואיידי דתנא דישראל לאחר זמנו, תנא נמי דנכרי לאחר זמנו. ווייל ווייטער, היות אין די סיפא וויל די משנה זאגן אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א איד איז אסור בהנאה, און דארט איז דווקא חמץ שעבר עליו הפסח אז אפילו ס'איז עבר עליו הפסח נאך אלץ אסור בהנאה, שטייט שוין אויך אין די רישא אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי, איז מותר בהנאה, אבער בעצם נישט נאר חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר בהנאה באכילה, נאר חמץ בתוך הפסח אויך, תוך זמנו, לויט רבי יהודה, אליבא דרב אחא בר יעקב איז אויך מותר בהנאה אויכעט מותר באכילה. רבא אמר, רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ, זאגט רבא לעולם רבי שמעון היא, אונזער משנה גייט אוודאי כשיטת רבי שמעון, און במילא, שטימט קודם כל די רישא פון די משנה וואס שטייט אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי איז מותר בהנאה, דאס שטימט ווייל רבי שמעון האלט דאך טאקע אז ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין פראבלעם פון חמץ שעבר עליו הפסח, איי טאמער ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון חמץ שעבר עליו הפסח פארוואס פון א איד טאר מען נישט, ורבי שמעון קנסא קניס, ס'איז טאקע א קנס, דאס וואס שטייט אין די סיפא פון די משנה אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א איד איז אסור, איז דאס איז סך הכל א קנס וואס חכמים האבן געקנסעט, הואיל ועבר עליה בבל יראה ובל ימצא, היות וואס די איד האט עובר געווען בל יראה בל ימצא, ווייל לויט רבי שמעון איז אוודאי פסח אליין טאר דער איד נישט האלטן די חמץ ביי זיך, און ממילא יעצט אז ס'איז אריבער די פסח, האבן חכמים געקנסעט אז ס'איז אסור בהנאה, אבער אוודאי מן התורה האלט ר' שמעון אז חמץ שעבר עליו הפסח סיי פון א איד סיי פון א גוי איז ביידע מותר בהנאה. זאגט אונז די גמרא, בשלמא לרבא גאנץ גוט לויט רבא'ס תירוץ היינו דקתני של ישראל אסור משום שנאמר לא יראה, לויט ר' שמעון שטימט די סיפא פון די משנה, אז שטייט אין די סיפא פון די משנה אז די סיבה פארוואס חמץ שעבר עליו הפסח פון א איד איז אסור בהנאה איז ווייל שטייט לא יראה און אזוי ווי מען האט יעצט געשמועסט אז היות די איד האט עובר געווען אויף לא יראה האט מען אים געקנס'ט אז זיין חמץ שעבר עליו הפסח איז אסור אלא לרב אחא בר יעקב אבער לויט רב אחא בר יעקב משום לא יאכל חמץ מיבעי ליה סטייטש לויט רב אחא בר יעקב זאגט ער דאך אז די משנה גייט כשיטת רבי יהודה און רבי יהודה האלט דאך אז פון ווי לערנט מען ארויס חמץ שעבר עליו הפסח אז ס'אסור איז נישט קיין קנס, נאר מען לערנט עס ארויס פון די תורה פון דעם שטייט לא יאכל חמץ אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען, און וואס עפעס שטייט אין די משנה לא יראה, ענטפערט די גמרא, מי סברת אסיפא קאי, ארישא קאי, וואס טייטש דאס וואס שטייט סוף די משנה שנאמר לא יראה לך שאור גייט נישט ארויף אויף די סיפא, אויף דאס וואס שטייט אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א איד איז אסור בהנאה, נאר ס'גייט ארויף אויף די רישא, די רישא וואס שטייט אז חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח אז ס'איז מותר בהנאה, דאס לערנט מען ארויס פון לא יראה,

איז די זעלבע זאך אכילה, א איד מעג עסן פסח חמץ פון א גוי און פון הקדש. זאגט די גמרא יעצט ואזדו לטעמייהו, רב אחא בר יעקב און רבא גייען ביידע כשיטותיהם, דאיתמר אזוי ווי מ'האט מיר געלערנט האוכל שאור של נכרי שעבר עליו הפסח לדברי רבי יהודה, וואס טייטש ווען מ'זעהט דא א מחלוקת, איינער וואס עסט חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי לויט רבי יהודה וואס איז די דין? רבא אמר לוקה ורב אחא בר יעקב אמר אינו לוקה, רבא זאגט ער קריגט מלקות, רב אחא בר יעקב זאגט מ'קריגט נישט קיין מלקות, און די גמרא איז מסביר לויט וואס מ'האט יעצט געזעהן, רבא אמר לוקה, לא יליף רבי יהודה שאור דאכילה משאור דראייה, רבא האלט דער מענטש קריגט מלקות ווייל ער האט געגעסן חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי, וואס לויט רבא איז נישט געווען דער לימוד וואס אונז האבן געזען פון רב אחא בר יעקב דער געוואלדיגע חידוש אז מען לערנט ארויס שאור דאכילה משאור דראייה, און ממילא לויט רבא אז ס'איז נישט דא דער לימוד קומט אויס דאס וואס שטייט אין פסוק לא יאכל חמץ אז חמץ שעבר עליו הפסח איז אסור גייט סיי פאר א איד און סיי פאר א גוי. און במילא אז א איד עסט חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי איז ער אוודאי לוקה אלס דער פסוק פון לא יאכל חמץ, מה שאין כן ורב אחא בר יעקב אמר אינו לוקה, ער זאגט מען קריגט נישט קיין מלקות פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געזען יליף שאור דאכילה משאור דראייה, און במילא אז מען האט דער לימוד איז אויף חמץ פון א גוי קריגט מען נישט קיין מלקות, זאגט אבער די גמרא והדר ביה רב אחא בר יעקב מההיא רב אחא בר יעקב למעשה האט צוריק געצויגן פון דאס ער האט געזאגט פון זיין געוואלדיגע חידוש אז לויט רבי יודא מעג מען עסן חמץ פון א גוי און זעכער הנאה האבן פון חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי ווי ווייסט מען אז רב אחא בר יעקב האט צוריק געצויגן דתניא ווייל מען האט געלערנט אין א ברייתא די ברייתא זאגט אזוי האוכל חמץ של הקדש במועד מעל ויש אומרים לא מעל די ברייתא ברענגט א מחלוקת איינער וואס עסט חמץ פון הקדש פסח אליין, מען רעדט נישט דא פון חמץ שעבר עליו הפסח, נאר מען רעדט פסח אליין, א איד גייט און ער עסט חמץ פון הקדש, איז דא דא א מחלוקת, די תנא קמא האלט אז ער האט מועל געווען בהקדש, און די יש אומרים האלטן אז לא מעל ער האט נישט מועל געווען בהקדש, יעצט אזוי, בעצם כדי מועל צו זיין בהקדש איז די ערשטע זאך וואס מען דארף וויסן איז אז מען איז נאר מועל טאמער די זאך וואס מען עסט די זאך וואס מען נעמט דא צו פון הקדש איז א שווה פרוטה איז במילא בעצם קען מען דאך אריינטראכטן דא סתם אזוי אז א מענטש עסט חמץ פסח און די חמץ באלאנגט צו הקדש איז דאך די חמץ נישט ווערט קיין שווה פרוטה ווייל ס'איז פסח דאך נישטא וואס צו טון מיט דעם און במילא דארף מען סתם אזוי פארשטיין וויאזוי איז שייך מועל צו זיין בהקדש. און ממילא גייען מיר זעהן דא כמה וכמה אופנים מסביר צו זיין די צוויי שיטות דא אין די ברייתא די תנא קמא וואס זאגט מעל און די יש אומרים וואס זאגט לא מעל זאגט די גמרא אזוי מאן יש אומרים אמר רבי יוחנן נחוניא בן הקנה היא ס'טייטש אזוי רבי יוחנן לערנט אזוי די שיטה פון די תנא קמא פארוואס איז מען טאקע מועל בהקדש לערנט רבי יוחנן אז דאס גייט כשיטת רבי שמעון וואס רבי שמעון האלט אז חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר בהנאה נישט נאר ס'איז מותר בהנאה נאר ס'איז מותר באכילה מן התורה על כל פנים, און במילא אז די חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר באכילה, קומט אויס פסח אליין איז אין הכי נמי, ס'איז טאקע יעצט בעצם וואלט מען געקענט זאגן ס'איז נישט ראוי אויף גארנישט ווייל מ'טאר דאך עס נישט עסן, אבער פון דעסט וועגן טאמער מ'עט עס אוועק שטעלן אין די זייט און מ'עט עס לאזן ביז נאך פסח, וואס נאך פסח לויט ר' שמעון עט עס ווערן מותר באכילה, איז פשט ס'גייט ווערט זיין געלט, און במילא עמיר באלד זעהן ס'דא א מחלוקת, צו דבר הגורם לממון כממון דמי צו נישט א זאך וואס איז יעצט נישט ווערט קיין געלט אבער ס'איז גורם לממון באלד עט עס ווערט זיין געלט צו דאס הייסט אויך אז ס'ווערט געלט צו נישט איז דא האלט דער רבי יוחנן אז יעדער איז מודה אז דבר הגורם לממון כממון איז במילא זאגט דער תנא קמא אז אליבא דרבי שמעון אפילו יעצט איז עס נישט ווערט קיין געלט נאך פסח עט עס זיין ווערט געלט ווייל רבי שמעון האלט אז חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר איז במילא פארדעם טאמער מען עסט דער הקדש איז פשט האסט מפסיד געווען דא עפעס אין הקדש ווייל סע ווערט געווען געלט און פארדעם זאגט ער אז מעל מ'האט מועל געווען בהקדש מה שאין כן די יש אומרים די יש אומרים וואס זאגט מ'האט נישט מועל געווען איז די יש אומרים האלט כשיטת ר' נחוניא בן הקנה וואס האלט ר' נחוניא בן הקנה דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ר' נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומין ר' נחוניא בן הקנה האט געמאכט יום כיפור אזוי ווי שבת לענין תשלומין לענין אפצאלן, צאלן, וואס טייטש צאלן? מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, שבת איז דא א כלל אז איינער וואס איז מזיק און בתוך דעם וואס ער איז מזיק איז ער אויך מחלל שבת, למשל ער גייט ער צינדט אונטער זיין חבר'ס א רכוש וואס ער איז עובר אויף די מלאכה פון מבעיר ער צינדט אן א פייער, אבער בד בבד איז ער אויך מזיק פאר זיין חבר דעם רשות, איז די דין איז ער איז פטור פון צו צאלן ווייל ס'איז דא א כלל פון קם ליה בדרבה מיניה. בשעת ער האט אנגעצינדן די פייער איז דאך אויך געווארן מחויב מיתה, און במילא די גרעסערע חיוב פון מיתה פטר'ט אים פון די חיוב תשלומין און מוז נישט צאלן פאר די חבר אויף די הפסד. זאגט רבי נחוניא בן הקנה יום כיפור איז די זעלבע דין, וואס יום כיפור אפילו עס איז טאקע נישט דא קיין חיוב מיתה אבער א חיוב כרת איז דא, איז די חיוב כרת פטר'ט אויך פון צו צאלן, אף יום כיפורים, מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, און במילא קומט אויס, רבי נחוניא בן הקנה וואס דאס איז די יש אומרים, זאגט אז לא מעל פארוואס? ווייל ווען א איד גייט און ער עסט פסח חמץ פון הקדש איז דאך פשט אז יעצט חייב כרת, און אז איז חייב כרת פארדעם זאגט ער לא מעל דארף מען נישט צאלן די מעילה פארוואס ווייל מיט די כרת פטר'ט ער זיך, יעצט רש"י בעצם רעדט דא אויס נאך א קליינע נקודה אז מועל בהקדש ווייסט מען דאך איז נאר בשוגג, מועל בהקדש במזיד הייסט דאך נישט מועל בהקדש געווען, און במילא דא טאמער זאגסט אז ער איז חייב כרת פשט ער האט געטון במזיד, אז ער האט געטון במזיד הייסט עס סתם אזוי נישט קיין מעילה, זאגט רש"י אז ס'רעדט זיך ביי א איד וואס ער האט מועל געווען בשוגג און געטון א עבירה במזיד, ס'טייטש ער האט געוואוסט ס'איז פסח, ער האט געוואוסט מ'טאר נישט עסן קיין חמץ פון דעסוועגן האט ער געגעסן, אבער פון די צווייטע זייט האט ער נישט געוואוסט דאס איז הקדש און במילא האט ער מועל געווען, פון דעסוועגן בשעת ער האט געגעסן איז ער געווארן מחיוב כרת ווייל ער האט געוואוסט ס'איז פסח, און די חיוב כרת פטר'ט אים פון די מעילה, און דאס איז די שיטה פון די יש אומרים. רב יוסף אמר, רב יוסף פארענטפערט דא די מחלוקת פון די תנא קמא און די יש אומרים אויף א צווייטע אופן אינגאנצן, זאגט רב יוסף אזוי, רב יוסף בעצם לערנט אז ס'איז נישט דא אזא זאך דבר הגורם לממון כממון דמי, און ממילא אז מען זאגט נישט דבר הגורם לממון כממון דמי, איז פסח אליין, בשעת וואס מען עסט די חמץ פון הקדש, איז דאך עס נישט ווערט גארנישט, און ס'גייט מיך נישט אן אז לויט רב שמעון נאך פסח וועט עס עפעס ווערט זיין, ווייל מען זאגט דאך נישט דבר הגורם לממון כממון, און ממילא פסח איז גארנישט ווערט, איז לכאורה, לויט יעדעם איינעם איז מען נישט מועל. נאר וואס דען, עט מען טאקע מוזן זאגן, אז רב יוסף לערנט אז די ביידע שיטות דא אין די ברייתא גייען כשיטת רבי יוסי הגלילי, וואס רבי יוסי הגלילי האמיר געזעהן האלט אז פסח אליין איז חמץ מותר בהנאה, און אז ס'איז מותר בהנאה איז עס יא ווערט געלט, איז אויב אזוי לכאורה לויט ביידע איז מען מועל, נאר וואס דען, זאגט רב יוסף, בפודין את הקדשים להאכילן לכלבים קמיפלגי, וואס טייטש אין הכי נמי, מען קען הנאה האבן לויט רבי יוסי הגלילי פון די חמץ, אבער ווי אזוי קען מען הנאה האבן פון די חמץ, עסן טאר מען עס נישט, מען קען עס געבן צו עסן פאר א הונט, אזא סארט הנאה מעג מען, יעצט איז דא א מחלוקת, צו פודין את הקדשים להאכילן לכלבים צו נישט, צו מען מעג פודה זיין צו ס'איז שייך פודה צו זיין הקדש וואס א מענטש קען נישט עסן, וואס די איינציגסטע הנאה איז צו געבן פאר א הינט, איז זאגט רב יוסף, מאן דאמר מעל, קסבר פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, ס'טייטש די תנא קמא האלט, אז היות וואס איז מותר בהנאה, וויאזוי איז עס מותר בהנאה מען קען עס למשל געבן פאר א הינט, און במילא, אז היות וואס ס'איז שייך צו געבן פאר א הינט, און פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, וואס טייטש מען קען פודה זיין קדשים אויף אזא זאך צו פיטערן א הינט? קומט אויס אז ס'ווערט געלט? און אז ס'ווערט געלט ווייל מ'קען עס פודה זיין ווייל ס'איז מותר בהנאה איז פארדעם איז מען מועל אבער דער מאן דאמר לא מעל די יש אומרים זאגט מ'איז נישט מועל בהקדש קסבר ער האלט אין פודין מ'קען נישט פודה זיין קדשים להאכילן לכלבים און מילא אפילו רבי יוסי הגלילי האלט טאקע אז דער חמץ איז מותר בהנאה אבער טעכניש ווען ס'איז הקדש קען מען דאך עס נישט פודה זיין און אז מ'קען עס נישט פודה זיין איז עס גארנישט ווערט און אז ס'איז גארנישט ווערט פאר דעם איז לא מעל האט מען גארנישט מפסיד געווען האט מען נישט מועל געווען בהקדש אזוי איז דאס די צווייטע תירוץ איז די תירוץ פון רב יוסף צו פארענטפערן די ברייתא רב אחא בר רבא תנא לה להא שמעתא משמיה דרב יוסף בהא לישנא רב אחא בר רבא האט געלערנט בשיטת רב יוסף א צווייטע תירוץ צו פארענטפערן די ברייתא דכולי עלמא אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים ס'טייטש יעדער איינער האלט מ'קען נישט פודה זיין קדשים להאכילן לכלבים און במילא אז מ'קען נישט פודה זיין איז לכאורה דער איד גארנישט מפסיד פאר הקדש און מילא וואלט יעדער געדארפט זאגן לא מעל, נאר וואס דען? לויט דער תירוץ, לויט דער גירסא, האלט נישט די ברייתא כשיטת ר' יוסי הגלילי, נאר די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון, והכא בהא קמיפלגי, בדבר הגורם לממון כממון דמי, ס'טייטש דאס אליין איז די מחלוקת, צו דבר הגורם לממון הייסט כממון צו נישט, מאן דאמר מעל קסבר דבר הגורם לממון כממון דמי, די תנא קמא האלט אז דבר הגורם לממון כממון, און ממילא מ'גייט כשיטת ר' שמעון, וואס מוצאי פסח העט דאך עס זיין ווערט געלט, ווייל ר' שמעון האלט חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר בהנאה, און מילא אז מוצאי פסח העט זיין ווערט געלט איז שוין יעצט אויך עס א גורם לממון, פארדעם איז עס יעצט אויך ווערט געלט, און פארדעם איז מען מועל בהקדש, און מאן דאמר לא מעל, דער יש אומרים וואס זאגט מען קען נישט מועל זיין, ער האלט אז דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, און במילא אין הכא נמי מוצאי פסח לויט רבי שמעון העט זיין ווערט געלט אבער יעצט נישט, מען זאגט דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, און פארדעם איז מען נישט מועל בהקדש. רב אחא בר יעקב אמר, רב אחא בר יעקב פארענטפערט די ברייתא אויף א אנדערע אופן, און פון די וועג וואס מ'העט זעהן דא אין רב אחא בר יעקב וועט מען זעהן רב אחא בר יעקב למעשה האט צוריק געצויגן פון זיין פריערדיגן תירוץ, זאגט רב אחא בר יעקב אזוי, דכולי עלמא דבר הגורם לממון כממון דמי, יעדער איינער האלט דבר הגורם לממון איז כממון, און במילא אז דבר הגורם לממון כממון, און אויב מ'זאגט אז חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר בהנאה, אויב אזוי, פסח אליין וואס איז א גורם לממון, זאל יעדער איינער בעצם האלטן אז מ'קען מועל בהקדש זיין. נאר וואס דען זאגט רב אחא בר יעקב והכא בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון קמיפלגי, טאקע דאס גופא איז די מחלוקת דא אין די ברייתא, מאן דאמר לא מעל כרבי יהודה, וואס טייטש די יש אומרים אין די ברייתא וואס זאגט מען איז נישט מועל בהקדש, ער גייט כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט אז סיי פסח אליין און סיי חמץ שעבר עליו הפסח, ביידע זענען אסור בהנאה, און במילא איז עס נישט קיין ממון, ס'איז נישט קיין גורם לממון, דאס איז נישט ווערט יעצט געלט ס'וועט קיינמאל נישט ווערט געלט זיין, פארוואס דערנאך פסח איז עס אויך גארנישט ווערט, און פאר דעם איז מען נישט מועל, און מאן דאמר מעל כר' שמעון, און דער וואס זאגט מ'איז יא מועל בהקדש גייט כשיטת ר' שמעון, און במילא אז דבר הגורם לממון כממון דמי מוצאי פסח העט זיין ווערט געלט איז שוין יעצט אויך ווערט געלט, פאר דעם איז מען מועל בהקדש. פירט יעצט די גמרא אויס די ראיה אז רב אחא בר יעקב האט צוריק געצויגן, זאגט די גמרא והא רב אחא בר יעקב הוא דאמר דרבי יהודה יליף שאור דאכילה משאור דראיה, מיר האבן דאך געזען אז רב אחא בר יעקב לערנט ארויס שאור דאכילה משאור דראיה, וואס אויב אזוי אויב ער לערנט טאקע ארויס די לימוד קומט אויס אז פסח אליין האט מען געשמועסט מעג מען עסן חמץ פון א גוי, און מען מעג עסן חמץ פון הקדש, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען מעג האלטן ביי זיך חמץ פון הקדש און חמץ פון א גוי, שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל הקדש, איז אויב אזוי מעג מען אויך עסן חמץ פון הקדש און חמץ פון א גוי פסח. אויב אזוי, אויב מען מעג עסן חמץ פון הקדש און חמץ פון א גוי פסח, קומט אויס ס'האט א שוויות, ווייל מען קען דאך עס עסן, און אויב אזוי פארוואס זאגט רבי יהודה אז מ'איז נישט מועל, רב אחא בר יעקב האט דאך אזוי יעצט פארענטפערט בשיטת רבי יהודה. אלא נאר מוז מען זאגן הדר ביה רב אחא בר יעקב מההיא, אז רב אחא בר יעקב האט טאקע צוריקגעצויגן און ער זאגט נישט אז יליף שאור דאכילה משאור דראיה, ער האלט אפילו רבי יהודה לערנט נישט ארויס דער לימוד נאר וואס דען, ער האלט ווי רבא, ער ציהט צוריק און ער האט פארענטפערט אונזער משנה כשיטת רבא אז אונזער משנה גייט אוודאי כשיטת רבי שמעון, איי אויב אזוי פארוואס חמץ שעבר עליו הפסח פון א איד זאגט די משנה אז מען טאר נישט הנאה האבן ווייל עס איז א קנס פון די חכמים ווייל ער האט עובר געווען א בל יראה בל ימצא, זאגט אונז די גמרא, די גמרא גייט צוריק צו פארענטפערן די ברייתא, נאכדעם וואס מען האט געזעהן די תירוץ רב אחא בר יעקב ברענגט די גמרא נאך א תירוץ, רב אשי אמר, דכולי עלמא אין פודין, יעדער איינער האלט אז אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, חוץ פון דעם יעדער האלט ודבר הגורם לממון לאו כממון דמי, נאר וואס דען, והכא בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנן קמיפלגי, מאן דאמר מעל כרבי יוסי, וואס טייטש רב אשי לערנט אזוי, די תנא קמא זאגט רב אשי האלט ווי רבי יוסי, איי טאמער האלט ווי רבי יוסי הגלילי, וואס אונז האבן דאך געזען פריערט רבי יוסף האט געוואלט ענטפערן אזא סארט תירוץ, האט ער געזאגט אז יעדער האלט ווי רבי יוסי הגלילי, נאר וואס דען, ס'דא א מחלוקת, אז אפילו ר' יוסי הגלילי האלט טאקע אז פסח אליין איז מותר בהנאה, די שאלה איז צו פודין את הקדשים להאכילן לכלבים צו נישט, ווייל א איד טאר דאך עס נישט עסן. לויט רב אשי איז אפילו אז מען האלט אין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים, פון דעס וועגן לויט ר' יוסי הגלילי עט עס זיין ווערט געלט, ווייל מען קען עס פודה זיין להסיקו תחת תבשילו, וואס טייטש מען טאר עס טאקע נישט פודה זיין צו געבן צו עסן פאר א הונט אדער צו פארקויפן פאר א גוי, אבער פאר זיך אליין קען מען עס נאך פודה זיין הנאה צו האבן אויף צו מאכן א פייער אונטערן תבשיל, און במילא, זאגט רב אשי, לויט רבי יוסי הגלילי איז עס אוודאי ווערט געלט, ווייל ס'איז מותר בהנאה פסח, מען קען עס פודה זיין אויף להסיק תבשילו, איז פארדעם איז מען מועל, מה שאין כן די מאן דאמר לא מעל, די יש אומרים וואס זאגט מען איז נישט מועל, כרבנן, האלטן ווי רבי יהודה ווי רבי שמעון, וואס לויט רבי יהודה רבי שמעון טאר מען דאך נישט הנאה האבן פון די הקדש פון די חמץ פסח אליין, איי וועסטו מיר פרעגן אז לויט רבי שמעון לפחות איז נאך פסח איז עס יא עפעס ווערט, איז אפשר יעצט זאל עס אויך זיין ווערט, אויף דעם האט דאך רב אשי געזאגט אז יעדער האלט דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, און פאר דעם דאס איז די מחלוקת דא אין די ברייתא. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט דן זיין לגבי חמץ וואס האט זיך אויסגעמישט מיט זאכן וואס זענען נישט חמץ, ווען מעג מען דאס עסן און ווען מעג מען דאס נישט עסן. איז אזוי, בעצם דאס איז דיני תערובות, וואס ס'איז דא אפאר כללים אין דיני תערובות מ'דארף אויסרעדן איידער מ'לערנט דא די סוגיא. איז קודם כל איז דא אזא זאך ווען תערובות, ווען צוויי זאכן מישן זיך אויס, א זאך וואס איז מותר און א זאך וואס איז אסור, איז דא אזא זאך וואס טייטשט לח בלח, און ס'דא אזא זאך וואס טייטשט יבש ביבש, לח בלח איז טייטשט ווען א נאסע זאך מישט זיך אויס מיט א נאסע זאך, און יבש ביבש דאס איז ווען צוויי טריקענע זאכן מישן זיך אויס, איז קודם כל ווען צוויי טריקענע זאכן מישן זיך אויס, וואס די נקודה אז ס'איז טריקן איז פשט אז איין זאך געבט נישט אריין א טעם אינעם צווייטן ווייל ס'איז צוויי טריקענע זאכן, איז דארט איז די דין אז מ'קוקט רוב, טאמער ס'איז רוב, דבר המותר איז די גאנצע מאכל מותר, טאמער רוב איז אסור, טאר מען נישט עסן פון די מאכל, פארוואס? ווייל אחרי רבים להטות מען גייט אלעמאל נאכן רוב, טאמער אבער ס'איז א נאסע זאך, וואס ביי א נאסע זאך קען מען נישט פשוט גיין נאכן רוב, ווייל ביי א נאסע זאך איז דא אזאך ס'טייטש א נותן טעם, טאמער די זאך וואס איז אסור געבט אריין א טעם אין די זאך וואס איז מותר, איז אפילו עס איז דא סאך מער פון די זאך וואס איז מותר אפילו עס איז א רוב, פון דעסט וועגן ס'ליגט דא די טעם פונעם איסור, איז טאמער ס'איז א נותן טעם, טאר מען נישט עסן פונעם מאכל, און פאר דעם איז די דין, אז אלעס איז תלוי צו ס'איז דא א טעם צו נישט, פארשטייט זיך ס'דארף זיין רוב מותר, און בנוסף צו דעם דארף מען זיכער מאכן ס'איז נישט דא די טעם פונעם איסור, טאמער מ'ווייסט נישט צו ס'איז דא א טעם צו נישט, דארט קומט אריין די באקאנטע כלל פון בטל בשישים, אז טאמער ס'איז דא זעכציק חלקי היתר קעגן די חלק וואס איז אסור, זאגט מען אז אוודאי שפירט מען נישט די טעם, און דעמאלטס מעג מען עס עסן. דאס איז די צווייטע נקודה. די דריטע נקודה דארף מען וויסן אז ס'דא א באקאנטע מחלוקת צווישן רבי יודא און די חכמים, צו מין במינו בטל, צו מין במינו אינו בטל, וואס טייטש אז א זאך מישט זיך אויס מיט די אייגענע מין, צו דארט איז עס אויך בטל צו נישט, לויט רבי יודא איז מין במינו אינו בטל, און במילא אז צוויי זאכן פון די זעלבע מין מישן זיך אויס, איז נישט קיין חילוק אז ס'איז דא דא סאך מער פון די חלק ההיתר, נישט קיין חילוק אז מ'שפירט א טעם צו מ'שפירט נישט קיין טעם, נאר אלעמאל טאר מען נישט עסן פון די מאכל, מה שאין כן די חכמים קריגן זיך און זיי זאגן מין במינו איז אויכעט בטל, זאגט אונז די גמרא אזוי, אמר רב האט רב געזאגט, חמץ בזמנו, ס'טייטש חמץ אין פסח, פסח אליין, בין במינו, בין שלא במינו, אסור, וואס טייטש טאמער דער חמץ האט זיך אויסגעמישט מיט א מאכל וואס איז נישט קיין חמץ, איז נישט קיין נפקא מינה צו ס'איז במינו צו ביידע זענען די זעלבע מין, צו ס'איז אנדערע מינים, אלעמאל איז עס אסור, און די גמרא עט דן זיין פונקט פון וואס רב רעדט דא. שלא בזמנו, שלא בזמנו איז טייטש חמץ שעבר עליו הפסח, ס'טייטש נאך פסח, דער חמץ האט זיך אויסגעמישט מיט א מאכל וואס איז נישט קיין חמץ, דארט איז א נפקא מינה, במינו אסור, שלא במינו מותר, טאמער ס'איז מין במינו איז אסור, טאמער ס'האט זיך אויסגעמישט מיט א צווייטע מין דעמאלטס איז מותר, זאגט די גמרא אזוי, במאי עסקינן? אין וועלכע ציור רעדט זיך דא? אילימא בנותן טעם, העסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס די חמץ געבט אריין א טעם דא אין די אנדערע מאכל, אויב אזוי שלא בזמנו שלא במינו מותר, אויב אזוי וויאזוי זאגט רב אז חמץ שעבר עליו הפסח שלא במינו איז מותר, הא יהיב טעמא, טאמער ס'געבט אריין א טעם ווי דאך געשמועסט איז אלעמאל אסור וואלט נישט געווען קיין שום ציור מותר, אלא נאר מוז מען זאגן אז אוודאי דא רעדט זיך במשהו, וואס טייטש אזא מין קליין שטיקל חמץ אז ס'געבט נישט אריין א טעם דא אין די מאכל. און במילא עט מען מסביר זיין די שיטה פון רב אזוי, חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור, קודם לאמיר פארשטיין, דאס וואס רב זאגט אז חמץ פסח אליין איז סיי במינו סיי שלא במינו איז ביי ביידע ציורים אסור, איז לויט וואס מ'האט יעצט מסביר געווען, דא רעדט מען דאך ביי א ציור וואס איז א משהו, ס'געט נישט אריין קיין טעם, און במילא, לאמיר פארשטיין רב זאגט די גמרא רב לטעמי' דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם, רב האלט און שמואל האלט אויך אזוי, כשיטת רבי יודא, וואס מ'האט אויסגערעדט די רבי יודא, אז רבי יודא האלט מין במינו לא בטל, ס'טייטש ווען ס'מישט זיך אויס צוויי פון די זעלבע מין, איז נישט דא קיין קיין חילוק ס'איז מיט א טעם ס'אהן קיין טעם ס'איז סאך מער ס'איז סאך ווייניגער, ס'אלעמאל ווערט עס נישט בטל, און במילא איז פשט אזוי, פסח אליין וואס דא רעדט זיך, א קליינע משהו חמץ איז אריין געפאלן דא אין א גאנצע תבשיל, איז די גאנצע זאך איז אסור ווען ס'איז מין במינו, ווייל מין במינו איז קיינמאל נישט בטל, איי פארוואס מין שלא במינו זאגט רב אויכעט אז ס'איז אסור ביי א משהו ס'געט דאך נישט אריין קיין טעם, זאגט די גמרא ווייל רב גזר חמץ בזמנו שלא במינו אטו מינו, רב האט גוזר געווען אז טאמער כ'על מתיר זיין מין שלא במינו, מארגן העט איינער מתיר זיין מין במינו, און מין במינו זאגט דאך רב איז קיינמאל נישט בטל, פאר דעם פסח האט מען גע'אסר'ט סיי מין במינו סיי מין שלא במינו, אלעמאל אפילו מיט א משהו איז עס אסור, פארוואס טאקע? פארוואס האט מען דאס גוזר געווען פסח? איז רש"י מסביר, ווייל פסח איז דא צוויי חומרות קודם כל א מענטש איז נישט צוגעוואוינט צו זיין אפגעשיידט פון חמץ, און ממילא איז אלעמאל דא א חשש אז ער וועט נכשל ווערן, חוץ פון דעם וואס פסח אליין איז דאך דא א חיוב כרת, פאר דעם איז מען מחמיר פסח אז אפילו מין שלא במינו איז מען אויך מחמיר אז אפילו במשהו איז עס א פראבלעם, מה שאין כן וואס טוט זיך נאך פסח ושלא בזמנו, נאך פסח איז די דין אזוי, במינו אסור כרבי יהודה, טאמער ס'מישט זיך אויס מין במינו דארט זאגט רב אז אפילו נאך פסח איז עס אסור, פארוואס ווייל ער האלט כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט מ'רעדט נישט דא פון די רבי יהודה וואס רבי יהודה זאגט מין במינו לא בטל, נאר מען רעדט דא פון די רבי יהודה וואס רבי יהודה האלט אז חמץ שעבר עליו הפסח איז מדאורייתא טאר מען דאס נישט עסן, און ממילא אז ס'דא דא א דאורייתא'דיגע פראבלעם צו עסן די חמץ, און ס'מישט זיך אויס דא מין במינו, וואס רב האלט ווי רבי יהודה אז מין במינו לא בטל, פארדעם אפילו א משהו מישט זיך אויס נאך פסח, אויב ס'איז מין במינו טאר מען נישט עסן, אבער ושלא במינו מותר, טאמער ס'מישט זיך אויס שלא במינו, דא איז רב נישט גוזר שלא במינו אטו מין במינו, פארוואס? ווייל דשלא בזמנו ושלא במינו אטו מינו כולי האי לא גזרינן, ווייל דא צו גוזר זיין נאך פסח וואס דעמאלטס איז נישט דא קיין חיוב כרת, מ'האט געזען פסח אליין די חומרא אלץ כרת, נאך פסח איז קיין כרת נישט דא, דאס איז רבי יהודה אויך מודה, איז פארדעם נאך פסח איז אזוי ווי נארמאל, טאמער ס'איז מין במינו, מין במינו לא בטל, אפילו במשהו איז א פראבלעם, טאמער ס'איז מין שלא במינו, וואס דעמאלטס איז אלעס תלוי צו ס'איז דא א טעם צו נישט, איז דארט זאגט רב אז דא, היות וואס ס'איז נישט דא קיין טעם דא רעדט מען דאך ביי א ציור וואס ס'איז נישט דא קיין טעם ס'רעדט זיך ביי א משהו, איז פאר דעם איז עס מותר טאמער ס'איז מין שלא במינו. שמואל אמר, שמואל קריגט זיך, און שמואל זאגט חמץ בזמנו במינו אסור שלא במינו מותר, שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר, זאגט שמואל אזוי, פסח אליין טאמער ס'האט זיך אויסגעמישט מין במינו איז אסור, מין שלא במינו איז מותר, נאך פסח איז אלעמאל מותר סיי מין במינו סיי מין שלא במינו, און די גמרא איז מסביר די שיטה פון שמואל איז אזוי קודם כל חמץ בזמנו במינו אסור, שמואל לטעמיה, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינו אסורים במשהו, שלא במינו בנותן טעם, וואס טייטש דא אין די נקודה האלט שמואל פונקט ווי רב, אז וואס זיי ביידע לערנען כשיטת רבי יהודה, אז מין במינו לא בטל, און דערפאר אז פסח אליין מישט זיך אריין א משהו מין במינו אין א תבשיל וואס איז נישט קיין חמץ, איז דער גאנצער תבשיל אסור, פארוואס ביי מין במינו לא בטל, ממילא אפילו ביי א משהו איז עס נישט בטל, מה שאין כן, שלא במינן אטו מינן, לא גזר, וואס איז טאמער פסח אליין מישט זיך אריין שלא במינן, עפעס פון א צווייטע מין, דארט האלט שמואל ביי רב, מען האט דאך געזעהן אז היות וואס פסח איז אזוי חומרא'דיג, איז מען גוזר אפילו מין שלא במינו אטו מין במינו, שמואל איז נישט גוזר די גזירה, און במילא היות וואס דא רעדט זיך ביי א משהו, די זעלבע ציור פון רב, ביי א משהו איז דאך נישט דא קיין טעם, און במילא אז ס'געט נישט אריין קיין טעם, זאגט שמואל אז טאמער ס'איז מין שלא במינו בין איך נישט גוזר, און פארדעם איז די מאכל מותר.

גייט מיר נישט אן צו ס'איז א משהו, גייט מיר נישט אן צו ס'געט א טעם, ס'גייט מיר גארנישט אן, ווייל שמואל גייט כשיטת ר' שמעון אז חמץ שעבר עליו הפסח איז מותר מן התורה, און במילא ס'האט זיך אויסגעמישט, אפילו ס'מישט זיך אויס אסאך גאר, פער צופאל רעדט מען דא פון א משהו, אבער אפילו מער פון א משהו גייט אים אויך נישט אן, און דער תבשיל איז מותר. ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן די דריטע שיטה זאגט ער אזוי, חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו, אסור בנותן טעם, חמץ פסח אליין, ווענדט זיך אלעס צו ס'געט אריין א טעם צו נישט,

נישט קיין חילוק מין במינו איז נישט קיין חילוק מין שלא במינו און ממילא אין וואס איז אלעס תלוי אלעס איז תלוי צו סגעט אריין א טעם צו נישט און פארדעם זאגט רבי יוחנן טאמער סהאט אריין געגעבן א טעם איז אסור טאמער סהאט נישט אריין געגעבן א טעם איז מותר נישט קיין חילוק צו מין במינו נישט קיין חילוק צו מין שלא במינו מה שאין כן שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותרין כרבי שמעון מה שאין כן נאך פסח האלט רבי יוחנן אזוי ווי שמואל האט געזאגט כשיטת רבי שמעון אז חמץ שעבר עליו הפסח איז סתם אזוי מותר און במילא נאך פסח האלט רבי יוחנן אז סיי מין במינו פארשטייט זיך מין שלא במינו סיי ס'געט אריין א טעם סיי ס'געט נישט אריין א טעם אלעמאל איז דער מאכל מותר ווייל חמץ שעבר עליו הפסח האלט ער ווי רבי שמעון אז ס'איז מותר באכילה זאגט די גמרא אמר רבא האט רבא געזאגט הלכתא די הלכה איז חמץ בזמנו, חמץ פסח אליין, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במשהו כרב, ס'טייטש פסח אליין איז סיי מין במינו נעמט מען אן ווי רב אז די הלכה איז רבי יהודה מין במינו לא בטל, און ממילא אפילו ביי א משהו טאר מען נישט עסן, סיי שלא במינו איז מען גוזר אטו מינו טאר מען אויך נישט ביי א משהו, מה שאין כן נאך פסח, שלא בזמנו, בין במינו בין שלא במינו מותר כר' שמעון, דארט נעמט מען אן ווי ר' שמעון אז די הלכה איז חמץ שעבר עליו הפסח, נאך פסח איז מותר, און פארדעם נישט קיין חילוק צו ס'איז מין במינו, מין שלא במינו, ס'געט יא אריין א טעם, ס'געט נישט אריין א טעם, אלעמאל איז מותר. פרעגט די גמרא מי אמר רבא הכי, האט דען רבא אזוי געזאגט? והאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט רבי שמעון קנסא קניס הואיל ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא, מען האט דאך געזען אז אפילו לויט רבא רבי שמעון קנס'עט אז חמץ שעבר עליו הפסח אפילו מדאורייתא מעג מען אבער מדרבנן טאר מען נישט, ווייל ס'איז א קנס ווייל מ'האט עובר געווען א בל יראה ובל ימצא, און ממילא וואס עפעס דא זאגט רבא אז די הלכה איז אז חמץ שעבר עליו הפסח וואס האט זיך אויסגעמישט מיט א היתר'דיגע מאכל איז אלעמאל מותר, לכאורה וואס עפעס איז עס מותר? די חמץ דא איז האט א דרבנן'דיגע איסור אויף דעם, זאל מען אויך זאגן אז ס'ווענדט זיך צו ס'געט א טעם צו ס'געט נישט קיין טעם, צו ס'איז מין במינו צו ס'איז מין שלא במינו, זאגט די גמרא ניין, הני מילי בעיניה, אבל על ידי תערובת לא, ווען ס'איז אליין ס'האט זיך נישט אויסגעמישט מיט עפעס אנדערש, דארט אוודאי זאגט מען מ'קנס'עט, און במילא חמץ שעבר עליו הפסח ווען לויט ר' שמעון מדרבנן טאר מען נישט עסן, אבער טאמער ס'האט זיך אויסגעמישט מיט א מאכל של היתר, דעמאלטס איז אוודאי ר' שמעון אויכעט מודה אז מ'עט עס מעגן עסן אפילו ס'געט אריין א טעם אינעם מאכל. זאגט די גמרא ואזדא רבא לטעמיה, און רבא גייט דא כשיטתו אז די הלכה איז טאקע ווי ר' שמעון, דאמר רבא ווייל רבא האט געזאגט כי הוינן בי ר' נחמן, ווען איך בין געווען אין בית מדרש פון ר' נחמן כ'האב געלערנט דארט תורה, כי הוו נפקי שבעה יומי דפסחא, ווען ס'איז אריבערגעגאנגען די זיבן טעג פסח, אמר לן האט אונז רב נחמן געזאגט פוקו וזבינו חמירא דבני חילא, גייטס קויפטס זויער טייג פון גויים, סטייטש די גויים האבן געבאקן די טייג פסח, סטייטש ס'איז געווען חמץ שעבר עליו הפסח, וואס בעצם לויט רבי יודא איז דאך האט מען דאך געזען רבי יודא האט דאך צוריק געצויגן אז חמץ שעבר עליו הפסח אפילו פון א גוי איז א פראבלעם, און אז מ'זעט דא אז ער האט גע'פסק'נט אז חמץ שעבר עליו הפסח פון א גוי איז נישט קיין פראבלעם, דאס שטימט כשיטת רבי שמעון, וואס רבי שמעון האלט ס'איז סך הכל א קנס, און די קנס האט מען אויך נאר גע'קנס'עט א איד, ווייל די איד האט עובר געווען בל יראה בל ימצא, אבער ביי א גוי איז נישטא קיין קנס, און פארדעם האט ער געלאזט גיין קויפן חמץ פון א גוי, אפילו ס'איז געווען חמץ שעבר עליו הפסח.